און ער האט אויפגעהויבן זיין צלם און צוגעדריקט אים מיט ליבע און רחמנות צו זיין הארץ, ווי מען דריקט צו א געשלאגענעם אומבאהאלפן קינד, וועמענס אננעמער מען פילט זיך, געקושט דעם צלם און אויפגעהויבן אים צו די משחיתים און מחבלים פון דער אינקוויזיציע, צו די מאנאכן אין שווארצן געקליידט מיט די שווארץ באדעקטע קעפ און פענעמער, און ער האט גערופן צו זיי מיט א הויכער שטימע, דינער פון דער קירכע, טוט דעם טאַט פֿון דער אמונה פֿאַר דער גלאָריע פֿון דער קירכע, און ער האָט זיי געבענטשט מיט דעם צלם. אין אַ באַזונדער צימער, אין איינער פֿון די קאַמערן, איז געווען אײַנגעשלאָסן אין אַ גרויסע אײַזערנע שטײַג, וווּ מע האָט געהאַלטן וויכטיקע קירכן-פֿאַרברעכער, דער אַלטער בלינדער רב מרדכי מיט זײַן אייניקל יפֿתה. דער אַלטער האָט זײַן גאַנצן לעבן געבענקט צו שטאַרבן אַ טויט פֿון אַ מאַרטירער,

וואס האט אויסגעאיבט זיין איינפלוס אויף אלע קבליסטן אויף דער גאנצער וועלט, האט דער אלטער געהאפט אויפן גרויסן טאג ווען גאט וועט אים אויסקלייבן און וועט אים לאזן שטארבן פאר דער הייליגקייט פון זיין נאמען. זייט מען האט דעם בלינדן רבי יעקב איינגעשלאסן אין אינקוויזיציאנס קערקער, האט זיך געהאלטן אין איין צוגרייטן און פארבערייטן פארן גרויסן טאג. ער האט גערייניגט זיין קערפער כמעט ווי נישט פארזוכט פון קיין מענטשליכן שפייז, נאר דערהאלטן די נשמה אין זיין גוף מיט וואסער כדי ער זאל ניט זיין א זעלבסטמערדער, וואס דאס איז געווען פאררעכנט ביי אידן אלס די שרעקליכסטע זינד, און מען פארלירט דורכדעם יענע וועלט. ער האט געהאלטן די גאנצע צייט אין זינגען פסוקים פון תהילים מיט זיין אייניקל, אדער אין פארטראכט זיין און בלאנזשען אין הויכע עניינים,

דיינע אבות אין הימל וואס זיינען ארויפגעגאנגען מקדש השם'דיג זייענדיג וועלן חלילה קיין רו נישט האבן, וועלן פארשעמט ווערן פאר אנדערע צדיקים און טהורים. זי האט אנגעקוקט דעם זיידן מיט אירע גרויסע באטרערטע אויגן און געקושט זיין אלטע האנט אן ווערטער. און דער אלטער האט זי פארשטאנען. די אבות אין גן עדן וועלן זיך פרייען מיט דיר מיין קינד, און דער זיידע און דאס אייניקל האבן צוזאמען אנגעהויבן פסוקים פון תהילים צו זינגען, וגם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי. אז מען האט דעם אלטן אנגעזאגט אז דער הייליגער פאטער דער פויפסט אליין איז געקומען אים אויסהערן און פארלאנגט פון אים אז ער זאל ארויסקומען פון דער שטייג, האט דער אלטער ניט אויפגעהערט זינגען און אנהאלטנדיק זיך אן זיין אייניקל איז עס געווען ווי זיי ביידע וואלטן געטאנצט און געפרייט זיך. און אננעמענדיג זיין אייניקל ביי דער האנט איז ער ארויסגעקומען פון דער שטייג, און גייענדיג געפירט פון זיין אייניקל'ס האנט צום פויפסטשטול, האט ער נישט אויפגעהערט צו זינגען איבער'ן גאנצן וועג הויך אויפ'ן קול און באגלייט מיט יפתה'ס קול, לדוד אדוני אורי וישי ממי אירא, אדוני מעוז חי ממי אפחד. אין דעם טריבונאל-צימער פֿון דער אינקוויזיציע איז אויף אַ שאַרלעך-רויטן טראָן געזעסן דער שטעלפֿאַרטרעטער פֿון יעזוס קריסטוס, דער פּויפּסט פּאָל דער פֿערטער, אין זײַן געטורעמטן הוט און אין זײַן סאַמעט-רויטער ראָטאָנדע, און אַרום אים האָבן געברענט בלוט-רויטע ליכט, וועלכע האָבן געשטעקט ווי שטעקנס אין גרויסע גאָלדענע לײַכטערס,

בזאת אני בטח. און די מאנאכן און די גלחים האבן זי געזען ווי זי דערנענטערט זיך, זי אליין וועלכע זיי האבן אזוי גוט געקענט פון דעם הייליגן בילד, די מוטער פון ליבע, צו וועלכער זיי קניען און בעמיען, וועמען געשטאלט זיי טראגן אויף גאלדענע קייטלעך אנגעבונדן אויף זייערע הערצער, וועמעס פנים זיי קושן אין הייסן געבעט פאר יעדן שלאף גיין און אויפשטיין, און אט גייט זי אליין מיט אירע גרויסע בעטנדיגע אויגן וועלכע קוקן מיט צער און ליבע

און זיי זיינען דערשראקן געווארן פאר איר די מאנאכן און די גלחים, און די הערצער פון די הויכע גייסטליכע זיינען צוגעגאנגען געווארן פאר איר, און אנגסטן פון שרעק האבן ארויסגעשלאגן אויף זייערע שטערנס. דא און דארט האבן זיך געבראכן קניען פאר איר. מאנאכן האבן נישט געקענט זיך צוריקהאלטן, און ווען זי איז זיי פארבייגעגאנגען, האבן זיך א טייל מיט די ליכטער אין די האנט אראפגעלאזט פאר איר אויף די קני, און געצעלעמט זיך אין טיפע אנגסטן פון שרעק. און דער פויבסט אליין, זעענדיק די בלייכע געזיכטער פון זיינע קארדינאלן, האט אויפגעהויבן דעם זילבערנעם צעלם וואס איז געהאנגען אויף זיין הארץ איבערן קאפ פון די קארדינאלן און איבער די קעפ פון די מאנאכן איבערן זאל, ווי ער וואלט זיי געוואלט פארהיטן פון דעם שרעק וואס איז זיי באפאלן. אבער קיין איין בליק האט זיי יפתה ניט געשאנקען. גייענדיק מיט שטילע מאיעסטעטישע טריט, ווי א ריטמישער טאנץ, האט זי ניט אויפגעהערט צו זינגען, באגלייטנדיג איר בלינדן זיידן אין דעם געזאנג פון די פסוקים פון תהילים. אז זיי זיינען אנגעקומען פאר דעם טראן פון פויבסט, אין א שטילקייט איז א שטילקייט דורכגעגאנגען דורך דעם טריבונאל זאל. ווער ביסטו, אלטער מאן, און ווי איז דיין נאמען? האט דער פויבסט געפרעגט דעם בלינדן אידן, ווען ער האט דערגרייכט, געפירט פון יפתהן, פאר זיין טראן. מיין נאמען איז יעקב מדונא און איך שטאם פון דער פאמיליע אברבנאל וואס איז פארטריבן געווארן צוזאמען מיט אלע אידן פון דעם לאנד פון זייערע פאטערס שפאניען און באזעצט זיך אין קאסטיליען און פון דארט פארוואגלט געווארן און פארשפרייט זיך איבער דער גאנצער וועלט האט דער בלינדער רב געענטפערט

וואָס זיינען מיט דיר, באַשוואָרן דעם הייליקן גייסט פון אונדזער יונגפרוי, די הייליקע מוטער פון יעזוס קריסטוס, אַז זי, אין איר אייגענעם הייליקן געשטאַלט, זאָל אַראָפּקומען פון איר טראָן פון הימל, און איר האַלט זי מיט אייך אין דער געטאָ אין אַ באַזונדער אָפּגעשלאָסענעם געהיימען חדר, ביי אייך אין דער שול. אז זי זאל אייך באשיצן פאר קריסטליכע הענט, און דו האסט דורך די מאכט פון דיין פאר'כישופ'טן שם גענויט דעם גייסט פון אונזער געבענטשטער פרוי, די הייליגע מוטער פון יעזוס קריסטוס, אז זי זאל דיך ראטעווען פון געוויטער אין דער צייט פון איבערפלייץ, און פון די הענט פון די קריסטן אין לעצטן קארנאוואל, און אויך יעצט נויטסטו זי דורך די קראפט פון דיין שם, אז זי זאל שטיין לעבן דיך און באשיצן דיך, ביסט זיך מודה אין דיין זינד? איד! ר' יעקב האט א רעכטע וויילע געשוויגן, ער האט אויסגעסטארטשעט זיינע טויט פארבלייכטע אויגן ווי ער וואלט געוואלט זעהן, אין הארצן האט זיך אים געריסן א תפילה ווי ביי שמשון, נאר נאך איינמאל זאל גאט געבן קראפט זיינע אויגן צו זעהן, נאר נאך איינמאל, איינציג מאל, זאל ער קענען דעם פאטער פון אלע קריסטן אין פנים אריינקוקן. אבער זיינע אויגן זיינען געווען בלינד פאר דער וועלט, ער האט נאר געזען יעצט טיף אין זיך די הימלישע ליכטיגקייט און דעם פייערדיגן אמת וואס פלאקערט אין זיין הארץ, און די גרויסע גערעכטיגקייט פון זיין זאך, און פון זיין הארץ האט זיך געריסן א תפילה צו גאט, צו דעם איינציגן לעבעדיגן גאט, פאר וועלכן ער איז גרייט זיין ערדישעס לעבן אוועקצואווארפן. ער האָט געכאַפּט זײַן אײניקלס האַנט אין זײַנע און אָנגענומען צו זינגען מיט איר אױפֿן קול, אַדוני אורי וישעי, אַדוני מעוז חײי, ממי אפֿחד? ייִד, דו ענטפֿערסט מיר ניט, דאָס הײליקע טריבונאַל װאַרט אױף דײַן ענטפֿער, ייִד! איז דאָס דער חטא צוליב װעלכן דו פּײַניקסט די הײליקע צדיקים אין דײַן טאָרטור-קאַמערן? האָט דער בלינדער מאַן געשריִען װי אַ לײב, וויי צו אייך, צו וועמען דינט איר, צו א גאט וואס מען קען אים פאר'כישופ'ן, וואס מען קען אים באשווערן מיט א ווארט, וואס מען קען אים האלטן אין דער. עפנט אייערע אויגן און זעט דעם איינציגן לעבעדיגן גאט אויף דער ערד און אויף דעם הימל? ניין, דאס איז נישט אייער גאט, האט רבי יעקב געוויזן האלטנדיג די האנט פון זיין אייניקל, עס איז נאר אן ארעמע אידישע טאכטער געיאגט און געפלאגט ווי מיר אלע פאר דער איינציגער אמונה פון אירע עלטערן. ווידער איז געווארן א שטילע באוועגונג אין גרויסן זאל, און בלייך האבן זיך אנגעקוקט די קארדינאלן איינער דעם אנדערן, נאר דער פויבסט האט זיך אויפגעהויבן פון זיין טראן, גענומען דעם צלם אין זיין האנט אריין און געזאגט, איד, שוין צוויי מאל ווי דו האסט געלעסטערט די קירכע און אירע הייליגע דאגמען, אין דער געגנווארט פון דעם הייכן טריבונאל,

צו וועמען בעטן? צו וועמען דינען? צו א שטיק זילבער, וואס א זילבערשמיד האט אויסגעגאסן מיט זיין רער, אויסגעהאקט מיט זיין האמער, וואס מען קען עס קויפן פאר געלט, פארקויפן פאר געלט, און איינזעצן פאר א משכון? איד, איך רוף דיר נאכאמאל, קני פאר דעם סימבאל, פאר די ליידן וואס ער האט געטראגן פאר דיר און פאר מיר און פאר אונזערע זינד, האט דער פויבסט נאכאמאל צוגעפירט דעם צלם פאר דעם אידנ'ס פנים. פאר א מענטשען וואס מען האט געהאנגען? פאר א מענטשען וואס מען האט געפייניגט, צו אים זאל איך דינען? פאר אים קען איך נאר רחמנות האבן, באדויערן, אבער דינען צו אים? האט דער בלינדער צוגעלייגט מיט א שמייכל אויף קאסטיליש. דער פויבסט פנים איז רויט געווארן, זיינע קנייטשן האט זיך אויפגעהויבן ווי א שטורעם אין ים. ער האט פארלארן זיין פאטערליכע געדולד מיט וועלכע ער האט איבערראשט דעם טריבונאל, און גערופן מיט א דראענדע שטימע, איד! די אָרעמס פֿון דער קירכע דערגרייכן ווײַט און ענג און גליען ווי אַ פֿײַערדיק צוואַנג, האָט ער ווידער געשטרעקט דעם צלם אין דעם ייִדנס פּנים. אַזוי רעד, הייליקער פֿאָטער, דאָס איז דײַן שפּראַך, זאָג בעסער דינען צו דיר, פֿאַר דיר זיך קניען, פֿאַר דיר בעטן, דו ביסט דער גאָט פֿון אַלע קאַטאָליקן, האָסט מער מאַכט פֿאַר אים, ביסט שטאַרקער פֿון אים. דו קענסט באשטראפן די וועלכע ווידערשפרעדיגן געגן דיר, דו קענסט פייניגן, מאטערן אין טארטור-קעלערן, פארברענען אין פייער-הויפנס, דו ביסט מעכטיג, דו ביסט דער גאט פון אלע קאטאליקן, נישט ער. דו ביסט שטארקער פון אים, הייליגער פאטער. דער צלם האט געציטערט אין דעם פויבסט האנט, זיין פנים איז רויט געווארן, די ליידיקע הויט-פאלדן האבן זיך אנגעבלאזן, דער איד האט אים ארויסגעזאגט דאס וואס ער האט געטראגן טיף אין זיין הארץ און מורא געהאט צו קלערן דערפון. און פלוצלונג האט ער א קלאפ מיטן צלם פארשטומט דעם איד'ס געשרייען. א שטראם בלוט האט געגעבן א זעץ ארויס פון דעם איד'נס פנים און האט באשמירט דעם זילבערנעם צלם אין דעם פויבסט הענט. טראָפּנס בלוט האָבן גערונען פֿון צלם און זײַנען געפֿאַלן אױף יעזוסעס לײַב, װאָס איז געװען צוגעשלאָגן צום צלם. בײַ דעם בלינדן רב יעקבֿ האָט זיך אַ קני אײַנגעבױגן, און עס האָט אױסגעזען, װי ער װאָלט זיך אַ װאַקל געטאָן, אָבער ער איז דאָך געבליבן שטײן אױף זײַנע פֿיס, און דער פּנים באַגאָסן מיט בלוט, האָט ער געזאָגט אַ פּסוק תּהילים װי פֿאַר זיך, כי עליך נשׂאתי חרפּה, כּסתה כּלמה פּני.

יאפטע האט געמאכט א באוועגונג ווי זי וואלט געוואלט נאכגיין דעם אלטן, אויסשטרעקנדיג נאך אים די האנט האט זי זיך באהעפט מיט אים מיטן בליק, נאר דער פויבסט האט איר פארשטעלט דעם וועג, אויסשטרעקנדיג נאך איר דעם פארבלוטיגטן צלם האט ער צו איר אויסגערופן, אין נאמען פון גאט, פון זון און פון דעם הייליגן גייסט, זאג מיר ווער ביסטו? יפת האָט אים אָנגעקוקט גלײַך אין פּנים אַרײַן. פֿון אירע אױגן האָבן אַרױסגעשפּראָצט צװײ פֿולע פּערלדיקע טרערן און זײַנען געבליבן הענגען אױף דער ראַנד הערלעך פֿון אירע אױגן. דער פּױפּסט האָט נישט געקענט אַריבערטראָגן איר בליק, דער צער פֿון איר פּנים האָט זײַן האַרץ דערציטערט, ער האָט נענטער געדריקט דעם פֿאַרבלוטיקן צלם צו איר געזיכט און גערופֿן, דו ביסט דער גײַסט פֿון אונדזער געבענטשטער פֿרױ, די מוטער פֿון דײַן זון, פֿאַל אױף די קני פֿאַר אים! בוק דיך צו זיינע ליידן, אז ניט, האָסטו נאָר מיט כּישוף באַגנבֿעט דאָס געזיכט פֿון אונדזער געבענטשטער פֿרוי, און דו טראָגסט עס מיט אַן אונריינע מאַכט אונדזערע הערצער אָפּצונאַרן. די צוויי פֿולע טרערן האָבן אַראָפּגערונען פֿון אירע אויגן־הערלעך, געקײַקלט זיך ווי שנירעלעך פּערל איבער אירע באַקן, געבליבן אויף דער רויזנראַנד פֿון איר קליין מויל. געציטערט האָט דער צלם אין דעם פּויפּסטס האַנט, זיין האַרץ איז שווער געוואָרן און ער האָט נישט געקענט איר בליק אויסהאַלטן. פייער זאָל באַשטעטיגן ווער דו ביסט! ביסטו אונזער געבענטשטע פרוי, וועט פייער איבער דיין הייליק לייב קיין שליטה ניט האָבן, ווי איבער אַנדערע הייליקע, אַז ניט, האָסטו נאָר מיט כישוף אָנגעטאָן דיך דאָס געזיכט פון דער הייליקער מוטער, האָט דער פּויפּסט גערעדט. אויף יפתס בעטנדיגע ליפן האט געשפילט א רעדזאמער שמייכל און קיינער האט נישט געוואוסט וואס דאס באטייט. עס איז געווען ווי זי וואלט געוויינט מיט א שמייכל און געשמייכלט מיט טרערן. אין אלע קירכן פון רוים האט מען געדאנק געבעט אפגעריכט, בולעטינס זענען צעשיקט געווארן פון רוים איבער דער גאנצער קאטוילישער וועלט אז מען זאל דעם טאג פון הייליגע פאול ערקלערן פאר א גרויסן קירכן יום טוב. ספעציעל לויב געזאנגען און דאנק געבעטן זאלן געדאווענט ווערן אין די קירכן וועלכע זענען צו דעם צוועק צוגעשיקט געווארן פון רוים, און אויף די קירכן הויפן זאל מען ארויספירן די הייליגע פענער און די קירכן בילדער אין די פראצעסיאנען, און די קירכן שרייבער האבן דאס פארשריבן אין די כראניקס פון דער קירכע פאר דור דורות פון דעם גרויסן וואונדער

אויף אלע קארסען וואו דער פעבעל פון רוים קומט זיך צוזאמען אין אלע קירכען ביים געבעט, אויף אלע פארזאמלונגס פלעצער האבן טרובאדורן מיט וואכן פריער אויסגעטראמפייטעט מיט לאנגע זילבערנע טראמפייטערס און אויסרופערס האבן אויסגערופן אז אין דעם קומענדיגן גרייסן קירכן יום טוב דעם גרינעם דאנערשטיג וועט אויפן פלאץ

ווי א ברענענדיגער קנויל פון סמאלע, און האט פון בעגינען אנגעזעצט מיט אזא דומפיגע ענג שטיקענדע היץ, אז עס האט זיך געדאכט אז די זון ברענט אויס די גאנצע לופט וואס געפינט זיך אין חלל איבער די גאסן פון רוים, און רוים וועט דערשטיקט ווערן. און אינאיינעם מיט די פלאמענדיגע זון וואס האט וואס אמאל מער אונטערגעצונדן די הימל פעלדער איבער רוים, האט זיך געהערט פון בעגינען

דאָס קלינגען פֿון רוים, וואָס האָט זיך אָנגעהויבן מיט רחמנות, מיט געבעט און שטיל ווי אַ ווײַט אויסגעהענדעס געוויין, וואָס האָט אַ מאָל געשטיגן, געהעכערט זיך, איז וואָס אַ מאָל מער שרעקנדיקער און אַנגסטיקער געוואָרן, ווי עס וואָלט געווען אָנגעזאָגט אויף אַ גרויס אומגליק, וואָס נענטערט זיך און קומט אויף רוים. און פֿון באַגינען אָן זײַנען אַלע גאַסן

רוים האט נישט געהאט גענוג פלאץ פאר זיי ארונטערצונעמען זיי אונטערן דאך, זיינען זיי געשטאנען מיט זייערע בהמות אויף די גאסן פון רוים, אויפגעשלאגן קאלירטע געצעלטן אויף די פלעצער, אויף די קארסא און בעלייגט די ווייט מארמארנע טרעפן פון די קירכן אויף דעם פלאץ פון סעינט פיטער פאר דער קירכע פון סעינט פיטער, פאר די מארמארנע עסטראדן וואס מייקעלאנדזשעלא האט אויפגעשטעלט, זיינען צענדליגער טויזנטער געלעגן מיט זייערע ווייבער און קינדער, מיט זייערע אייזלען און קעמלען, אויפשלאגנדיג געצעלטן. רוים איז אזוי ענג געווארן, אזוי שמוציג און איבערפולט, אז די אריסטאקראטן און די קורטיזאנען האבן פארלאזן רוים איבער דעם יום-טוב פון דעם פייער, נישט קענענדיג אויסהאלטן די דעמפיקייט און דעם שווייס און שלעכטן ריח פון דעם פעבל וואס האט פארטרונקען רוים. אויפן פלאץ קאמפא די פיארא וואו עס האט געזאלט פארקומען דער גרויסער אוטא-דא-פע איז נאך פון טעג און נעכט פריער אנגעגאנגען גרויסע געשלעגן און מלחמות פון דעם אריינדרינגענדיגן פעבל צו פארכאפן בעסערע פלעצער.

איינע פאר'ן פויבסט מיט זיין סוויטע און די צווייטע פאר'ן גרויס אינקוויזיטאר מיט דעם הויכן טריבונאל. יעדער איינער וואס האט זיך געפונען אויפ'ן פלאץ פאר די פיראמידע וואו דאס פארברענען האט געזאלט פארקומען האט שוין געהאט זיין חזקה וואס ער האט זיך ערווארבן דורך שלאפן גאנצע נעכט אויפ'ן פלאץ און היטן דעם טאג פון דער פארברענונג און נישט געוואלט אפטרעטן. די מאנאכן האבן געמוזט באנוצן לאנגע בלייענע באטיקעס, שפיץ-רוטן קאנטשיקעס, מיט וועלכע זיי האבן געשלאגן איבער די קעפ פון די מאסן צו מאכן פלאץ פאר'ן פויבסט און דעם הויכן טריבונאל. אויפ'ן פלאץ וואו דאס פייער האט געזאלט פארקומען איז אנגעגאנגען א גאנצער יארמארק. פארברענגענדיג דא עטליכע טעג און נעכט האט דער פעבל געמוזט עסן, זיינען ארויסגעקומען צו זיי פארשידענע סוחרים גארקיכער און וויינפארקויפער, פארשטעלטע און וואונדער-דאקטוירים, און האבן אויפגעשלאגן דארט זייערע ביידלעך און קרעמלעך. עס האט געשלאגן איבער די קעפ פון די מאסן א געדיכטער שווארצער רויך, וואס האט געיאגט פון די אונטערגעהיצטע קעסלען וועלכע די גארקיכער האבן געפירט אויף וועגעלעך און פארקויפט צו די מאסן ווארימע געקעכץ.

אויך האבן נישט געפעלט צום הייליגן קירכן יום טוב ביינאכט פון די רעליגיע גאסן-פרויען וועלכע האבן אויפגעשלאגן זייערע קאלירטע געצעלטן צווישן דעם פעבל, בעפוצט די טירן מיט רויטע רויזן, און אלס צייכן פון זייער פראפעסיע האבן זיי ארויסגעהאנגען פאר דעם אריינגאנג פון זייער געצעלטן דאס בילד פון דער הייליגער מאגדאלענע.

פאר דעם שטויס אויף וועלכן די כישוף-מאכערין פון קאסטיליען וועט פארברענט ווערן. ביי דעם שטויס זיינען געווען אויפגעשלאגן ווי שוין געזאגט צוויי לאזשען מיט רויטע סאמעטענע חופות, איינע פארן פויבסט מיט זיין סוויטע און די צווייטע פארן גרויסן אינקוויזיטאר מיטן הויכן טריבונאל, וואס די מאנאכן האבן מיט גרויס מי ארויסגעטראגן פון דעם דרינגליכן און אנגעשטאפטן פעבל-פלאץ פאר די באאמטע, דער פלאץ ארום דעם שטויס מיט די לאזשען איז געווען אפגעצאמט פון די מאסן מיט באוואכטע שווארץ באקליידעטע און שווארץ בעדעקטע מאנאכן פון דער אינקוויזיציע. דער שטויס איז געווען געבויט אין דער פארעם פון א פיראמידע וועלכע איז באשטאנען אויסשליסליך פון אידישע געשריבענע און געדרוקטע ספרים. פון אלע פראווינצן פון איטאליען האט מען געזאמלט אידישע ספרים, בעפאלן די שולן

באפאלן די אידישע דרוקערייען וואס האבן זיך מיט אזא שנעלקייט פארשפרייט איבער די פראווינצן פון איטאליען און געדרוקט אידישע ספרים, געבראכט זיי אין די אינקוויזיציעס, געזאמעלט צו דעם יום טוב פון אוטא-דא-פע, אז צוזאמען מיט די פארכישופטע ספרים זאל פארברענט ווערן די כישוף-מאכערין. שוין ניט איינמאל האט מען פארברענט אידישע ספרים אין רוים, נאר קיינמאל איז די שריפה ניט באשטאנען פון אזא גרויסע צאל און פון אזא חשיבות.

ערשטע אויסגאבן פון גמרות פון יד חזקה, פון מוסר ספרים און פילאזאפישע ספרים וואס עס האבן ארויסגעגעבן די ערשטע דרוקערייען פון דער וועלט פון מאנטואה און פערארע, געגרינדעט דורך דעם קריסטליכן געלערנטן דע ראסע. ערשטע עקזעמפלארן פון די פראכטפולע דרוקן פון דער משפחה שאנסינא פון רימיני אויסגאבן פון זעלטענער שיינקייט פון דער בארימטער דרוקעריי פון דעם קריסט דניאל באמבערג פון ווענעציע, אויסגאבן פון גמרות און סידורים וואס עס האבן געדרוקט פאר די אידן דער געלערנטער קארדינאל מאדרוצי צוזאמען מיט דעם גרויסן רב ר' יוסף אטאלענהי אין ריווא די טרענטא, פארמעט בריוו וואס עס האבן געשריבן די ראשי הקהלה פון בבל צו די אידן פון די סלאווישע לענדער, בן די ראשי הקהלה פון בבל צו די אידן פון די סלאווישע לענדער, די פארווארפענע לענדער פון די סלאוון און די טאטערן, קינות און איכות, פיוטים און געזאנגען פון אידן ארום טייך ריין איבער די ערשטע מסע הצלב, וויסנשאפטליכע ספרים, חשבון ביכער און אסטראנאמישע ספרים, דאקטאר ביכער, מוסר ספרים און קאבאליסטישע כתב ידן, געשריבן פון די אלטע שפאנישע אידן ווען זיי האבן געבליהט אונטער די הערשאפט פון דער אראבישער קולטור. אלעס אלעס איז צונויפגעלייגט געווארן אין איין גרויסע פיראמידע פארברענט צו ווערן אינאיינעם מיט די כישוף מאכערין פון קאסטיליע. די אידישע געטא איז געווען אפגעשלאסן פון דרויסן און פון אינעווייניג. קיין מענטשן האט מען ערשט אין די גאסן נישט געזעהן. טיר און טויער זענען געווען פארהאקט.

צו דער באשטימטער מינוט וואס עס האט פעסטגעזעצט דער הויפט שטערנזעהער פון פויבסטליכן הויף, האט זיך דער אינקוויזיציאנס צוג מיט די כישוף-מאכערין פון קאסטיליען ארויסגעלאזט פון דער קירכע סאנט אנדזשעליקא צום פלאץ קאמפ די פיארא, וואו דער פיראמיד פון די ספרים איז געשטאנען. איר גאנצן פראכט און גלאנץ האט דער קירכע ארויסגעפירט פאר דער אפענער וועלט. דער טריומף פון איר זיג און די קראפט פון אירע גלויבן האט זי געצייגט פאר דער הערליכער זון אין דעם צוג. א שאר פון שווארץ געקליידעטע אויוון הייצער און קוימען קערער האבן געעפנט דעם צוג. זיי האבן געהאט די חזקה פאר דעם, ווייל זיי פלעגן אויף זיך נעמען די מצוה פון צושטעלן ברען-מאטעריאלן פאר אלע אינקוויזיציאנס-פייערן.

יעדע פון די בילדער האט געהאט זיין נאמען און זיינע ספעציעלע אנהענגער, פונקט עס וואלט זיך געהאנדלט וועגן א לעבעדיגן הערשער וואס האט זיינע ספעציעלע פאוואריטעטן. איינע פון זיי האט זיך גענומען ספעציעל צו באשיצן די וויין סוחרים, אן אנדערע די וואל פארבערס, די דריטע די גאסן פרויען, א פערטע די בעקערס, און יעדעס מאל ווען עמיצער האט דערזען די געטין וואס באהיט ספעציעל זיין פראפעסיע, האט ער זיך געווארפן אויף די קני פאר איר און אויסגעשריגן עס לעבע די אמונה! הינטער די מאנאכן זענען געגאנגען די בעלי תשובות, די וואס זענען געווען באקלעדט מיט דער סאמבעניעטע העמדלעך און קאראזע העמדלעך. דאס זענען געווען מאראנען און קריסטן וועלכע מען האט באשולדיגט אין פראקטיצירן אידישקייט און נישט קענענדיג אויסהאלטן די יסורים פון די אינקוויזיציאן טארטורערס האבן זיי זיך מודה געווען אין זייער זינד. די קירכע האָט זיי אַרויסגעגעבן שטראָפֿן, געהאַלטן זיי יאָרן לאַנג אין די פֿײַכטע קערקערס פֿון דער אינקוויזיציע אויף ברויט און וואַסער, וווּ זיי זײַנען געזעסן איינזאַם, פֿאַסטנדיק וואָכן לאַנג און פּײַניקנדיק זיך מיט כל המינים עינויים פֿאַר זייערע זינד, און צו יעדן צוג פֿון דער אינקוויזיציע פֿלעגט מען זיי אַרויסנעמען פֿון די קערקערס און זיי פֿירן אין צוג, ווײַזנדיק פֿאַר דער וועלט דעם גרויסן זיג פֿון דער קירכע.

שאָטנס פֿון מענטשן מיט פֿאַרפּײַניקטע, פֿאַרקרימטע געזיכטער פֿון אױסגעשטאַנענע יסורים, אָנגעטאָן ניט װײט װי קײן מענטשן, נאָר װי טײַװאָלים, אין לאַנגע תּשובֿה-העמדער, װעלכע מען האָט גערופֿן סאַמביניעטאַ. אױף די העמדער איז געװען אױסגעשריבן די זינד פֿון די מענטשן און אױסגעמאָלט טײַװאָלים און רוחות רעות און מכשפֿים, מיט װעלכע די מענטשן האָבן געהאַט צו טאָן. אין די הענט האבן זיי געהאלטן ברענענדיגע ליכט אזוי ווי זיי וואלטן געגאנגען צום טויט וואס ווארט אויף זיי, טייל פון זיי זענען פון די יסורים פון דעם לאנגן פאראיינזאמטן לעבן אין די פינסטערע קערקערס משוגע געווארן, זיי זענען געווען געבונדן מיט שווערע אייזערנע קייטן ביי וועלכע עס האבן זיי געפירט די אינקוויזיציאנס מאנאכן,

דאס האבן די בעלי תשובות געמוזט טון יעדעס מאל ווען מען האט זיי ארויסגעפירט פון די קערקערס און געוויזן זיי פארן עולם. דער פעבל האט זיי געשלאגן און געטראטן מיט די פיס, די ווייבער האבן זיי געשפיגן אין די פענעמער, און זיי די בעלי תשובות האבן מיט די אידיאטישע גוטמוטיגע שמייכלען אפגעדאנקט דערפאר. אנדערע פון די בעלי תשובות זענען געגאנגען מיט אנגעצונדענע ליכט אין די הענט גלייכגילטיג ווי פארגליווערטע סטאטוען,

אנדערע זענען געטראגן געווארן פון שווארץ איינגעהילטע דאמיניקאנער אין טרונעס וועלכע זענען געווען אפן, אין די טרונעס זענען געזעסן די פארפייניגטע בעלי תשובות מיט טויט אויסגעבלייכטע פענעמער און האבן געהאלטן אנגעצונדענע ליכט אין די הענט. א שרעק האבן די לעבעדיג טויטע אנגעווארפן אויף דעם פעבל פון רוים. דער פעבל האט געקניט, געצלמט זיך און געבעטן גאט אז ער זאל זיי אפהיטן אז זיי זאלן ניט געשטרויכלט ווערן און נישט אריינפאלן אין דער זינד פון פראקטיצירן אידישקייט. שטאלץ איז געווען די קירכע אויף דעם מארש פון די בעלי תשובות. דאס איז געווען דער זיג פון דער קריסטליכער אמונה, און די טויטן-ליכט אין די הענט פון די בעלי תשובות האבן באלויכטן די גערעכטיקייט און דעם אמת פון דער קאטוילישער קירכע. און דערנאָך איז געגאַנגען זי, יפֿתה. פֿאַר איר האָבן די נאַנעס פֿון קלויסטער דאָס הייליק האַרץ אַרויסגעטראָגן דאָס בילד פֿון די מוטער פֿון ליבע, און באַלד הינטערן בילד איז מיט מאַיעסטעטישע טריט געטראָטן אין איר בלויע סאַמעט-קלייד מיט באָרוועסע פֿיס און צעלאָזענע האָר, די כּישוף-מאַכערן פֿון קאַסטילען. מען האָט נישט געוווּסט, וועלכע עס איז די אמתע מוטער פֿון ליבע, צי די אויפֿן הייליקן בילד, צי די, וואָס גייט הינטער איר,

איז די צווייטע הייליגע מוטער איז געווען אינגאנצן פארהילט אין איר סאמעט קלייד בלויז אירע נאקעטע פיס האבן זיך ארויסגעזען, אבער מיט איר גאנג איז זי געווען אזוי שוועבענד ווי יענע אויפן בילד, דער פעבל האט אבער פאר די איינגעהילטע הייליגע מוטער מער מורא געהאט, מער געטליכע אפשיי געהאט ווי פאר די אויפגעהילטע אויפן בילד. דער פעבל האָט נישט געקענט איבערטראָגן איר בליק און מען האָט מורא געהאַט צו קוקן איר גלײַך אין פּנים אַריין. איר פּנים איז יעצט, אין גאַנג צווישן די הייליקע בילדער, געווען מער געטליך, מער מוטערליך הייליק, מער הימליש ווי דאָס געזיכט פון בילד. אירע אויגן האָבן געקוקט מיט אַזאַ ערבאַרמונג אויף דעם פעבל, וואָס האָט אָנגעפילט די גאַסן, אויף אַלעס, אַז עס האָט זיך געדאַכט, אַז זי נעמט אַרום אַלצדינג מיט איר בליק, דריקט עס צו צו איר האַרץ און וויינט דעריבער און טראכט דעריבער. עס האט זיך געדאכט אז זי זעט דאס וואס שטייט הינטער יעדן איינעם, זיין גורל און זיין בעשערטקייט, און זי וויינט איבער אים און טרויערט איבער אים, האבן טייל פון פאלק אינסטינקטיוו אראפגעלאזט זיך אויף די קני פאר איר, איינגעבויגן די פענעמער צו דער ערד, געצעלעמט זיך אין דער טיפענעש פון הארצן געבעטן. דערנאך האט מען געזאגט אז זי האט יעדן איינעם וואס האט איר געקוקט אין פנים אריין פאר'כישופ'ט אויף לעבן לאנג, און יענער האט זי געדענקט ביז צו דער לעצטער מינוט פון זיין לעבן, זי געזען פאר זיינע אויגן ביי זיינע תפילות, געדינט צו איר און געבעטן צו איר. אז דער צוג איז אנגעקומען אויפן פלאץ קאמפא די פיארע, איז שוין דער פויבסט און זיינע סוויטע און דער גרויס אינקוויזיטאר מיט דעם הייליגן טריבונאל געווען אויסגעזעצט אין זייערע לאזשען אונטער די רויטע חופות, און דער פעבל וואס האט אנגעפילט דעם גאנצן פלאץ איז אזוי דערשראקן און שטיל געווארן, אזוי ווי ער וואלט דערזען אן ערשיינונג פון דער געטלעכקייט. די דאמיניקאנער מאנאכן האבן זיך ארומגעשטעלט מיט די קירכן בילדער ארום דעם פויבסט און דעם הייליגן טריבונאל. נאָר די נאַנעס פֿון דעם קלײסטער, דאָס הײליק האַרץ, האָבן צוגעפֿירט דאָס בילד פֿון די מוטער פֿון ליבע נאָענט פֿאַרן שטױס און האָבן עס אױפֿגעהױבן אין דער הײך, אַז דאָס פֿאָלק זאָל זען דאָס געשטאַלט פֿון דער, צוליב װעמען עס װערט הײַנט פֿאַרברענט אַ לעבעדיקער מענטש.

זעט, זעט ווי זי טרעט, אַזױ װי זי װאָלט די ערד נישט אָנגערירט מיט אירע פֿיס. דאָס מאַכט זי מיט כּישוף. זי װײנט, זעט די טרערן אין אירע אױגן. נײן, זי שמײכלט, אירע אױגן שמײכלען מיט פֿײַכקײט. דאַכט זיך, אירע ליפּן באַװעגן זיך, אַזױ װי זי װאָלט רעדן. שטענדיק באַװעגן זיך אירע ליפּן. אױפֿן בילד זעסטו װי די ליפּן פֿון די הײליקע מוטער באַװעגן זיך.

איר זענט פאר'כישופ'ט, זי האט אייך פאר'כישופ'ט ווייל איר האט צו לאנג געקוקט אין איר פנים אריין. זי וועט אלעמען פאר'כישופ'ן, אפילו די פלאמען פייער וועט זי פאר'כישופ'ן. און אפשר איז זי טאקע א הימלישער וועזן, אפשר טאקע אן איבערערדישעס געשטאלט? דאס וועלן די פלאמען איבערצייגן. איז זי א הימלישעס וועזן, וועלן די פלאמען איבער איר קיין שליטה ניט האבן. אז יפתה איז ארויפגעגאנגען אויף דעם שטויס פון די ספרים און איז געבליבן שטיין אויף דעם דאך אויף דער פיראמידע, האט זיך איר קאפ פארווארפן צום הימל, איז איר געשטאלט נאך מער ענליכער געווארן צו דעם געשטאלט פון הייליגן בילד. עס האט זיך געדאכט אז זי זעט גארנישט וואס עס טוט זיך ארום איר און עס גייט איר אויך נישט אן.

געשטעלט זיך אויף די שוועל פון דעם טראן און פון פראטאקאל געלעזן די באשולדיגונג און דעם פסק דין פון דעם הייליגן אינקוויזיטארישן טריבונאל קעגן די כישוף-מאכערין פון קאסטיליען, ווי מען האט זיי שוין איבעראל גערופן. שטערבליכער מענטש! האט דער קארדינאל אויסגערופן מיט א הויכער באסעווער שטימע צו יפתה, דער הייליגער טריבונאל באשולדיגט דיך אז דו האסט מיט דער מאכט פון כישוף וואס דו האסט גענומען פון די אונריינע אידישע ספרים וועלכע ווערן פארברענט היינט מיט דיך פאר די גלאריע פון גאט און זיין קירכע, אראפגעשווארן דאס געזיכט פון אונזער געבענטשטער פרוי די הייליגע מוטער ווי זי אנטפלעקט זיך אויפן בילד, די מוטער פון ליבע וואס געפינט זיך אין קלויסטער פון דיינע נאנען, דאס הייליגע הארץ. דער הייליגער טריבונאל באשולדיגט דיך אז דו האסט דיר דאס געזיכט אנגעטאן אויף דיין אונריינעם פנים, כדי צו פארפירן דאס גלויביגע קריסטן-פאלק, און דו ביסט צוויי מאל ערשינען אין דעם געזיכט פון גאט'ס מוטער, אין דעם טאג פון פארפלייצונג אין דער אידישער געטא און אין דעם טאג פון קארנאוואל, כדי צו ראטעווען דיינע אומגלויביגע ברידער פון דעם מיט רעכט אויפגערעגטן גלויביגן פאלק. און אויך איצט.

ווײַז דײַן קראַפֿט און פֿאַריאָג די פֿלאַמען פֿײַערן פֿון דיר, אַזױ װי עס האָבן געטאָן די קירכלעכע הײליקע פֿאַר דיר. סוף פון קאסעט דרײַ, המשך קאסעט פֿיר.
איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס. דאָס דרוק-רעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, די מוזיק האָט געשאַפֿן האַנקוס נעצקי. אַז איר ווילט הערן נאָך רעדנדיקע ביכער, זײַט אַזוי גוט און כאַפּט אַ קוק אויף אונדזער וועבזײַטל אויף www דאָט ייִדיש בוק סענטער דאָט אָרג.